אקעי מורי ורבותי סאיז ערב שבת חנוכה דא, עס איז די מנהג צו זיין זייער ביזי צו מאכן א זייער קורצע טאג ערב שבת חנוכה, סאו סופאזעטלי איז נישט דא קיין צייט און אונז האבן אונז האבן קביעות עתים לתורה אונז גייען מאכן אונז גייען מאכן די קביעות'דיגע שיעור אונז קענען נישט. ס'איז אביסל אזוי ווי ס'דא א טייטש פון די ווילנע גאון און רבי נחמן ברסלבער אז קביעות עתים לתורה איז א לשון גזילה אזוי ווי היקבע גוי אלהים היקבע אדם אלהים ס'איז דא א אז מען דארף גזל'ן די צייט סאו וועגן דעם איז נאך אין די קארס אזוי מען זאגט נישט פאר קיינעם אז אונז לערנען יעצט אונז גייען פריטענדען צו לערנען פאר צען מינוט און אז עס איז עפעס א ענין וועגן חנוכה און וועגן און וועגן די פרשה. פאסט א שייכות און וואס מען קען. סאו ס'איז דא די מעשה פון חנוכה, ס'איז דא די מעשה פון יוסף. ס'איז דא א פוינט וואס איך וויל, וואס איך וויל ארויסברענגען, וואס איך וויל משים זיין לב, און די אלע שמועסן וואס אונז רעדן דא זענען זייער למעשה'דיג, ס'איז נישט, ס'איז אנדערש אויב מען וועט פרעגן, און מען שרייבט און מען רעדט, און ס'איז דא פארשידענע שיעורים, יעדע איינס האט א געוויסע אופי, ס'איז א געוויסע מהלך וואס איך טראכט וועגן. און די די שיעור פון פרייטאג איז זייער אזוי למעשה, ס'איז געמאכט אויף. צו צאמנעמען די אמת'דיגע פראבלעמען וואס מען מוטשעט זיך מיט זיי א גאנצע וואך, און פרובירן צו געבן עפעס א מהלך, געבן עפעס א געדאנק, געבן עפעס א זאך וואס מען האט געהערט, דאס מיינט נישט, וואס איך זאג מיינט נישט אז איך ווייס וואס איך רעד, מיינט נישט אז עס איז א מסקנא, עס איז אלעס אנכאפן וועגן פון אנכאפן זאכן, מען קען אפשר פון דעם שפעטער מאכן עפעס, מען קען אפשר נוצן צו פארשטיין. און די זאך וואס איך וויל זיך מתבונן זיין דא איז די קאנצעפט פון רשות. עס איז דא, אין אנדערע ווערטער, פערמישן אויף ענגליש. און עס איז דא אזא זאך, עס הייסט.

מ'געט דיך נישט פערמישן, ס'שטייט נישט אסור להשתמש, אזוי די לשון פון די גמרא, לכאורה איז אסור להשתמש לאורן וכו', עפעס אזוי, און דער מחבר פון הנרות הללו האט עפעס געמאכט א ענין פון פערמישן, דאס הייסט, אונז האבן נישט פערמישן צו קוקן אויף עס, כאילו, אין אנדערע ווערטער ווען מ'זאגט עס אזוי, סתם דארף מען טראכטן אין די טייטש פון הנרות הללו, בעצם וואלט איך געוואלט משתמש זיין, איך וואלט געוואלט, ס'איז עפעס א חשק, עפעס א תאווה האב איך צו משתמש זיין אין דעם, אבער כ'האב נישט קיין רשות, סאו איך גיי נישט. און און איך וויל זאגן אז ס'דא א געוויסע ס'דא צוויי וועגן איך וויל מאכן מ'קען זאגן אז אזוי ווי יוסף און יהודה אפילו די אלע די אלע סארט טייפאלעדזשיס זענען נישט מדויק יוסף איז אביסל ביידע זענען אביסל פון די אנדערע ס'איז נישט דא עפעס איינס א מענטש מ'קען נישט אפילו קלאר טייטשן אזוי ווי א פסוק אדער עפעס צו ווייזן אז איינס איז דאס און א צווייטע איז יענץ אבער ס'דא אזעלכע צוויי טייפאלעדזשיס ס'הייסט אויף ענגליש זאגט מען ס'דא ס'דא א שיטה וואס זאגט בעטער טו עסק פארגיוונעס דען פערמישן וואס דאס מיינט איך וויל מסביר זיין וואס וואס איז די עומק דא וואס איז די פסיכאלאגיע וואס וואס וואס טוט זיך דא און עס גייט אזוי רוב מענטשן איך מיין אז יוסף הצדיק איז אזא סארט מענטש זיי לעבן אין א וועלט וואס אלעס וואס זיי טון דארפן האבן רשות קודם קודם למעשה דאס הייסט אויב איך וויל מאכן עפעס א נייע פראדזשעקט אויב איך וויל לערנען עפעס א מסכת אויב איך וויל בויען א בנין אויב איך וויל חתונה האבן

מאכן א נייע ישיבה, און רוב מענטשן, איך האב באמערקט ווען מען רעדט מיט מענטשן, מען רעדט מיט מענטשן בכלל, און מען רעדט זיך מיט זיי וועגן געוויסע פראדזשעקטס, און ס'איז גלייך דא א שאלה, יעדע יעדע נייע זאך האט א קטרוג אויף עס, גלייך איז דא איינער וואס זאגט ער, כאילו, און מען טראכט אריין, און מען פרעגט א מענטש, א מענטש קען מיך זאגן א גאנצע דרשה, דו ווייסט מען דארף טון אזוי און אזוי, און אפילו אין ארבעט, צו אין נייע תורה, צו אין אידישקייט, אין הלכה, מען דארף, די הלכה וואלט געדארפט זיין אזוי,

הייסט אין אין תורה ומצוות און מען רעדט אזוי נאכאמאל פון די קאנצעפט פון עבירה לשמה, מען דארף כאפן אז עס איז נישט אזוי שטארק די קאנצעפט, עס איז דא אזא סארט נפש, דא איז אזא סארט מהות פון א מענטש, וואס ער פילט, איך קען נישט טון א זאך אויב איך אויב איך האב נישט דא אזוי צוויי, איך האב נישט פערמישן, ווער ווער האט מיך געגעבן, ווער ווער ביסטו, ומי אנכי, ומי שמך לאיש, ווער האט דיך געגעבן פערמישן דאס צו טון?

אויב עס שטייט אין שולחן ערוך, אויב איינער האט א בעיבי מעג ער מאכן א קידוש שבת, ווייל יעצט האט ער פערמישן זיך צו פרייען אביסל, ס'דא מענטשן וואס זיי פילן נאכאלץ נישט גענוג פערמישן, דארף נאך צולייגן א גאנצע חסידישע שמועס, רבותי ס'איז חנוכה מ'מעג זיין פרייליך, מ'מעג זיין בישוב הדעת, איי כ'האב דאך א דאגה איך דארף נאך צאלן מיין רענט נעקסטע וואך, אקעי, באט כאילו יעצט איז א סתירה, כאילו איך האב נישט רשות זיך צו פרייען, אקעי וועל איך געבן רשות, רשות, ס'איז אידישע רשות, איך געב דיך רשות צו מאכן א סעודה, האסט פערמישן. יעצט ס'איז דא א צווייטע סארט מענטש, א צווייטע סארט וועג, ס'הייסט מען דארף דארף עומד זיין אויף דעס, ס'הייסט ביי די רגע וואס מען כאפט אן א זאך, מען רופט עס א נאמען, גלייך איז מורא, אקעי טוב ווער ווער האט עס ווער האט עס איינגערעדט אז ס'איז אזוי, ס'הייסט, פארוואס דארף מען פערמישן, ווער איז זייט ווען איז איז א מענטש באשאפן אז יעדע זאך וואס ער טוט דארף מען פערמישן, ביסט נישט קיין קינד אנימאר, ביסט א עדאלט, ביסט א ביסט א ביסט א אינדעפענדענט היומען ביאינג, וואס איז די זאך, איך וויל מאכן א ביזנעס אבער איך פיל אז איך דארף פערמישן פון איינעם, די מענ רוב מענטשן וואס מען רעדט מען דארף וועלידעישאן מען דארף חברים וואס מען זאל אים קענען זאגן אה דו טוסט גוט איז אלץ אזא ווי א אנדערע מענטש דארף פערמישן און אמאל טראכט א מענטש אמאל קומט ער אן אמאל טראכט קומט ער אן צו אזא זאך ווער זאגט איך דארף פערמישן ווער זאגט דארף יעדע זאך רשות קודם למעשה אפשר זאל איך טון אה עס וועט נישט געלונגען און אויף דעם זאגט די מימרא מען וועט בעטן פערגיבענעס מען האט אויב ס'געלונגט נישט בסדר איך האב געהאט א רעכט איך בין נישט דארף קיין רשות בכלל איך בין נישט דאס איז אמת'דיג די עומק איך מיין מען רעדט וועגן יהודה, דוד המלך ווי ער קען טוהן זאכן אויף זיין עבירה לשמה, און עס איז זייער אנדערש ווי יוסף, און דאס איז באופן כללי, מען זעהט אזוי אין די גאנצע פרשה פון יוסף, יוסף טוט נישט גארנישט אן פערמישן, ס'הייסט, ער וויל זיין א מלך, למשל מען הייבט אן פון די מעשה אזוי, יוסף וויל זיין א מלך, און ער קען, ער מולכט, ער וויל, ער וויל זיך, ער זיך מסתמא, ער האט א תשוקה, ער האט א תאווה, ס'הייסט ער, מען דארף פארשטיין דאס ביי די וועי, ווען א מענטש פילט א תשוקה צו זיין א מנהיג, על פי רוב, ס'הייסט.

אז איך גיי זיין דער מלך, זאגט מען אים, קיינער קערט נישט אז דו האסט פערמישן צו זיין דער רבי, א רבי איז א זאך וואס מען באקומט, א א מלך, די טייטש, וואס וואס איז, וויאזוי איז יהודה געווארן דער מלך, וואס איז די מלכות פון יהודה, און דו זעסט אין די לעצטע פרשה, יהודה קומט און ער זאגט, און מען גייט אים פארקויפן, מען גייט טון מיט יוסף אזוי, און ער איז נישט געקומען זאגן, ווייסט איך האב געהאט א חלום אז מען זאל נישט פארקויפן יוסף, איך האב געהאט א חלום אז מען זאל טון אזוי, מה בצע כי נהרוג אחינו,

ער קוקט אן די גאנצע וועלט איז רשות, אלעס איז מען מעג אלעס, מען מעג אלעס טון, מען דארף פראבירן, אמאל געלונגט נישט א זאך, דעמאלס זאגט ער חטאתי, און יוסף האט אסאך א הארדער טיים צו זאגן חטאתי, פארוואס האט ער א הארדער טיים צו זאגן חטאתי, און עס איז די צוויי טבע'ס פון מענטשן, דאס הייסט מען דארף עומד זיין אויף די ארקעטייפ, מען זאגט עס למעשה, עס איז אביסל אנדערש, ער קען, עס איז אים זייער שווער צו זאגן חטאתי, צו זאגן איי'ם סארי כ'האב געמאכט א מיסטעיק, פארוואס? ווייל. זיין טבע איז, וואס ער טוט, פילט ער, ער האט שוין באקומען לכתחילה מראש, און ער זאגט, רבונו של עולם, דו האסט מיך געגעבן די כוחות, מיך געגעבן די יכולת, כאילו איך פיל, איך האב געהאט א חלום, וואס זאגסטו איך, איך באקום א עונש פאר דעם, וואס זאגסטו איך, איך דארף, איך דארף זיך מתנצל זיין, איך בין נישט אזא סארט, קומט זיך נישט, ווייל איך האב דאך באקומען רשות, אדער עטליסט איך האב א פיללינג אז איך האב רשות, יהודה וואס ער טוט זאכן אן רשות, איז דען ער האט גארנישט קיין שום פראבלעם ווייל זיין גאנצע מהלך זיין גאנצע וועג פון טוהן זאכן איז איך טריי איך טוה עס איך פרעג נישט איך זעה'ס נאכדעם אויב ס'געלונגט נישט בסדר איז מיין רעספאנסיביליטי אבער איך בעט דיך פערמישן דאס הייסט דאס הייסט מען דארף כאפן אז די סיבה פארוואס ס'איז גרינגער תשובה צו טוהן ווען מ'איז ווען מ'איז יהודה איז עס גרינגער זאגן מענטשן ס'איז נישט פעיר דוד באחת ועלתה דוד בשתים ועלתה לו און שאול באחת ועלתה לו און מען פרעגט זיך נישט פיר, און אסאך מאל זעט מען אזוי, ס'הייסט דא איינער וואס איז אן טאפ פון א פירעמיד פון איז דער רבי, און סאם האו מען איז אים מוחל אויף אלע זיינע עבירות, ס'הייסט, מען קען דאך פרעגן אזא קשיא, מענטשן פרעגן די קשיא, די די די מנהיג, ער האט געמאכט א עבירה, נישט א נישט א מיסטעיק, וועגן זיין מיסטעיק שטארבן מענטשן, ער איז די גענעראל, ווען ער מאכט א מיסטעיק, ער פארט נישט די ריכטיגע, ער פארט נישט די ריכטיגע דירעקשאן, עס שטארבן צען טויזנט מענטשן. און וואס געשעהט? ער זאגט אקעי ווייזער ער האט געזאגט א דרשה רבותי האבן געמאכט א טעות מיסטעיקס האב בין מעיד, און און שוין ער גייט ווייטער, וואס איז די פשט? ווייל לכתחילה קיינער מען קען נישט מען קען נישט אמת'דיג וויסן קיינער איז קיינער נישט קיין נביא קיינער ווייסט נישט וואס וועט זיין אין יעדע אין יעדע סיטואשען אנדערע ווערטער מען דארף נישט נביאים יוסף הצדיק בעצם דארף ער זיין א נביא ער דארף עס זאל איינעם זאגן, איינער אים זאגן יעדע זאך ס'גייט געלונגען, יא ס'איז ס'גייט געלונגען, דו גייסט ווערן דער מלך, און דו ווילסט נעמען די אוכל השנים הטובות און אוועקלייגן, וועט איך געבן רשות, ספעשל רשות, פרעה וועט אים חתמ'ענען, אים געבן א צעטל, כ'געב דיך רשות, מעגסט אלעס טון. יהודה, ווען ער וואלט, ווען ס'וואלט געווען יהודה וואלט ער קיינמאל נישט געבעטן קיין רשות, ער וואלט עס געטון, שפעטער וואלט געקומען פרעה וואלט געשריגן, וואס טוט זיך דא, מ'לייגט אוועק זאכן, זאגט ער, יא, כ'האב אזוי. איך וואלט איך וואלט געווען גערעכט אדער נישט גערעכט. אבער פאר די צווייטע איז זייער שווער צו טון זאכן, פאר אים איז זייער שווער צו טון זאכן אן רשות, אן אן פערמישן. און למשל די מען רעדט וועגן וועגן די חשמונאים, די מאקאבים, זיי זיי איך מען דארף כאפן דאס, עס איז נישט סתם, ס'הייסט, דאס איז די חידוש, ווען ס'קומט מתתיהו כהן גדול צו יהודה, צו ווער ס'איז נאר געווען דארט, און געהייסן יהודה טאקע די ערשטע. און ער זאגט, קוק, ס'איז דא דא יוונים, זיי מאכן א גזירה, און רוב מענטשן לעבן אין אזא סארט זאך, ס'איז טאקע א שרעקליכע גזירה, די יוונים זענען שרעקליך, מען דארף זיי, מען דארף זיי, מען דארף זיך א עצה געבן מיט זיי, מען דארף מתפלל זיין, זיי זאלן האבן א מפלה, אבער רוב מענטשן, מען באהאלט זיך אין א וואלד און מען גייט עפעס טון, פארוואס רוב מענטשן מאכן נישט קיין מרידה געווענליך? ווייל רוב מענטשן האבן נישט אין זיך דעי פילינג, רוב מענטשן זענען אזוי ווי יאסל, רוב מענטשן האבן נישט בכלל דעי פילינג אז מען קען מאכן א מרידה, וועסט מיך פרעגן עס האט נישט געלונגען די מרידה, וויי איז דאס, אמאל געלונגט נישט אלעס, אבער א נארמאלע מענטש ער פילט איך דארף עפעס רשות, איי ניד פערמישן, איך דארף פערמישן צו מאכן א מרידה במלכות, איך דארף עפעס פערמישן, האסט א היתר, האסט א רב וואס האט דיך געזאגט אז דו מעגסט מורד זיין די יוונים, אפשר איז די דין אז מען דארף.

ער טוט זאכן אן רשות, ער טוט זאכן און ווען ס'געלונגט זיי, אמאל געלונגט עס נישט, און מען זאגט מען מאכט אים מען געדענקט אים לדראון עולם האט עס נישט געלונגען, אבער דאס איז די עס איז דא צוויי וועגן פון פון טוהן זאכן בכלל, און מען דארף מען דארף וויסן וועלכע איז ריכטיג און וויאזוי וויאזוי מען נוצט די ביידע, ס'איז זייער וויכטיג לפחות ווען אונז רעדן פון אזא סארט זאך, סאיז אלעס זייער גרינג צו נעמען איין צד, יא אוודאי דו קענסט עפעס טוהן זאכן נעמען ריסקס, ווער ביסטו נאר דו קענסט זאגן אוודאי דו ביסט עפעס א פחדן דו טוהסט נישט גארנישט אן רשות,

עס געשעט זעהן וואס געשעט. דו זאגסט אזוי מען דארף בעטן רשות נישט יעדע זאך. דו ביסט דו ביסט אליינס די בעל, זיי אליינס די באלעבאס. אז ס'איז נישט געלונגען וועט מען וועט מען תשובה טוהן. עס איז דא תשובה עס איז דא עס איז דא מען קען זאגן חטאתי מען קען מען קען טרייען נאכאמאל. דאס איז די דאס איז די און אמאל געלונגט עס מען מאכט א גאנצע חנוכה ווייל ווייל איין מענטש האט געזאגט איך ווייס איך האב נישט קיין רשות איך ווייס נישט איז עס אויסגעהאלטן עפ"י הלכה איך ווייס נישט צו מען מעג מאכן א מלחמה צו די רב האט געגעבן א היתר באט איך גיי עס טוהן עניוועיס ווייל ווייל איך פיל נישט איך האב נישט בכלל די די זאך אין זיין אין זיין מיינד אז מען דארף פערמישן פאר אלעס. סאו דאס איז די דאס איז די געדאנק וואס איך טראכט די וואך וואס איך מוטשע זיך מיט, און מען קען דא פארשידענע דרושים מ'דרש'נען ארום דעם און מאכן טיפער און מער אינטערעסאנט אבער מען דארף מען דארף עומד זיין אויף די צוויי אויף די צוויי וועגן פון טו וועיס אוו ווארקינג אין די ווארלד ענד סי וויטש וואן ווארקס ענד דו באוט אוו דעם.